וואס קומט גלייך אויף מארגן נאך חמשה עשר באב, וואס דעמאלט איז די אין די טייל פון די ערד וואס עס געפינט זיך ארץ הקודש און ווי מיר געפינען זיך, הייבט אן דער טאג ווערן קלענער און די נאכט הייבט אן ווערן לענגער. וואס דאס קומט גלייך צו גיין דער יצר און ער קאן זיך ניט פארטראגן וואס אידישע קינדער און אידן בכלל ווילן זיך פירן ווי צבאות השם, און זאגט זיי גלייך אהא, איר זעט אז דער טאג וואס דעמאלט גייט מען אין בית ספר לערנען תורה ווערט אלץ קלענער, און די נאַכט, װאָס זי איז געמאַכט געװאָרן אױף אָפּרוען זיך און אױף שלאָפֿן, װערט אַלץ לענגער. במילא, אַז ס'איז שױן נאָך חמשה-עשר באָבֿ, דאַרפֿט איר װיסן זײַן, אַז דער לערנען תּורה איז ניט אױף אַזױ פֿיל איז דער לענג, װי ס'איז געװען פֿריִער, נאָר מע דאַרף אָפּגעבן מערער צײַט אױף שלאָפֿן. און מערער צײַט אױף אָפּרוען זיך. איז ענטפֿערט אים אַ ייִדישער קינד, װאָרעם ער, װאָס ער געהערט זיך צו עם חכם ונבֿון, צו אַ קלוגן פֿאָלק, דערפֿאַר װאָס ער האָט באַקומען די תּורה אַלס מורשה, אַלס אַ ירושה, װאָס דאָס איז חכמתו של הקדוש-ברוך-הוא, און דערױף איז אַרײַנגעשטעלט געװאָרן דעם אײבערשטנס חכמה, און זאגט דעם יצר, הער זיך איין, דו ביסט דער גרעסטער עם הארץ וואס ס'קאן זיין, דו ווייסט נאך ווייניגער ווי א קליין אידיש קינד ווייסט, ווי האסטו אין זיך די חוצפה צו גיין אנווייזן מיר וויאזוי איך זאל זיך פירן, בשעת דו ווייסט אפילו ניט אז פון חמשה עשר באב, איז דאס פארקערט, דארף מען מוסיף זיין, דארף מען צוגעבן אין לערנען תורה. אמת טאקע, ווי דער אלטער רבי שרייבט אין שלחן ערוך מעט מעט, מיינט ביסלעכווייז אבער אלץ מערער פון טאג צו טאג, און דווקא דערפאר וואס די נאכט ווערט לענגער, זאגט ער צום יצר, דו ביסט אן אלטער יצר הרע, זינט די וועלט שטייט, און איך בין ערשט א קליין קינד וואס האב ערשט אנגעהויבן לערנען אידישקייט און מ'האט מיר דערציילט אז פון חמשה עשר באב דארף זיין מאן דיוסיף, יוסיף דארף מען צוגעבן, און דאס וואס איז צוגעקומען אין דער נאכט. און געווארן ווייניגער אין טאג, איז דאס אויף אויספרואוון א אידיש קינד אז ער קען זיך מיינען אז וויבאלד אז זיין צייט אין בית ספר, אין חדר, אין תלמוד תורה, אין ריליז אווער אדער אין א ישיבה איז קלענער דער טאג, הייסט דאס אז ער דארף מערער שלאפן, זאגט מען אים פארקערט, מען וויל דיר אויספרואוון. אז אין דער צייט וואס ס'געפינט זיך אין דיין רשות, וואס דו געפינסט זיך ניט אין ישיבה, ניט אין תלמוד תורה, ביז דו געפינסט זיך ביי זיך אין דער היים, און דו גיסט א קוק אין גאס אויף ניט-אידישע קינדער, גייען זיי פריער שלאפן, וואס טוט א אידיש קינד מאן דיוסיף? יעדער טאג נעמט ער נאך מערער פון די צייט וואס שטייט אין זיין רשות פון דער נאכט, און נוצט דאס אויס אויף לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, ביסלעכווייז טאקע, ניט מיטאמאל אינגאנצן קען ער ניט אויספירן, אבער מעט מעט, און יעדער טאג

וויבאלד אז ער האט מיט א עטליכע מינוט ט"ז אב אויף מארגן נאך חמשה עשר, האט ער מערער צייט פון דער נאכט וואס דעמאלט איז ער אינדערהיים, גיט ער אוועק די גאנצע צייט אויף לערנען נאך מערער תורה, און זוכט אויכעט מעגליכקייטן אויף צוגרייטן זיך אויף אויף מארגן אינדערפרי. זאל ער איבערחזר'ן און צוגרייטן דעם לימוד התורה אז אויף מארגן אינדערפרי זאל ער קענען נאך מער בעסער פארשטיין און מערער פארשטיין וואס דער ראש ישיבה וועט מיט אים לערנען, און אזוי איז ער מוסיף. פון טאג צו טאג נעמען פון די צייט פון דער נאכט וואס דעמאלט איז ער באלעבאס אויף דעם, און קען לערנען וויפיל נאר ער וויל מיט התמדה ושקידה און מיט שמחה, און אטא דעמאלט האט ער די הבטחה ווי איר האט ערשט געזאגט און געהערט, אז יגעת, איז א זיכערע זאך ומצאת. וויבאלד איר באשליסט אזוי פירן זיך ווי א צבאות השם פירט זיך, ממלא זיין אויספירן דעם אייבערשטנ'ס אנזאג אין דער פולסטער מאס, ווארום ער געהערט א גאנצן מעת לעת סיי בייטאג און סיי ביינאכט. אין בית הספר אין ישיבה גייט ער באשטימטע שעה'ן, אבער אפילו ווען ער איז אינדערהיים געהערט ער אויך צו צבאות השם, און פונקט אזוי ווי ער געהערט צו צבאות השם בייטאג און נאך מערער, דעמאלט האט ער ניט. ניט באַגרענעצט, װי צי די סקול איז אָפֿן צי געשלאָסן, װאָרעם ס'איז שױן נאַכט, װאָרעם ער געפֿינט זיך אין אַ, און אױסגעװאַקסן אין אַ ייִדישע הױז, לערנט ער אַלץ מערער און מערער פֿון טאָג צו טאָג, און דורך דרוף איז ער אױך מקיים די שבֿועה, װאָס מ'האָט אים באַשװאָרן, גלײַך װי ער איז געבאָרן געװאָרן, נאָך גאָר קלײן ערשט געבאָרן געװאָרן. האט ער שוין אויף זיך די שבועה פון תהי' צדיק, און בשעת יגעת אין דעם איז דעמאלטס איז א זיכערע זאך ומצאת פירט ער דאס אויס, און אט דעמאלטס פירט ער אויס אז זאל אנקומען דער חסד פון דעם אייבערשטן אין אלע פרטים, ביז ווי ס'שטייט צום צווייטן מאל אשר נשבע ה' לאבותיך אין אנהויב פון דער פרשה. וואס דארטן רעדט זיך וועגן ארץ ישראל אז מען קומט אין ארץ אשר נשבע הוי' לאבותיך וואס דער אייבערשטער האט געשווארן אז ער וועט עס געבן יעדער אידן און אלע אידן אין נחלת עולם אויף אן אייביגער ירושה און וועט עס געבן ארץ ישראל לגבולותיה ובשלימות אין די גאנצע גאנצקייט. און נאך מערער ירחיב הוי' את גבולך אין א פארברייטערטן און אין א פארגרעסערטע גאנצקייט, ווארום איר באווייזט אויכעט אייער ביישפיל, אז איר באגנוגנט זיך ניט דערמיט, וואס איר לערנט אין די שעות ווען איר זיינט אין ישיבה אין תלמוד תורה, נאר איר האט אויכעט ליב בשלימות און ירחיב, אז איר מאכט אלץ ברייטער און אלץ מער מוסיף. אין לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, אויספירן דעם ארדער אוו דע דעי וואס קומט גלייך מיט חמשה עשר באב, אז ס'דארף זיין במוסיף יוסיף, און אט דעמאלט העלפט צו אויך דער אייבישטער און איז מקיים. למטה מעשרה טפחים זיין שבועה אויף אומקערן יעדערן פון אונז און יעדערן פון אייך און דעם גאנצן אידישן פאלק אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיך און דער לאנד אין דער הייליגער לאנד וואס דער אייבישטער האט געשווארן אז דאס בלייבט א נחלת עולם פאר יעדער אידן און ער קומט דעמאלט צו גיין אין שלימות בנערינו בזקנינו בבנינו בבנותינו צוזאמען מיט יעדער אידן און מיט אלע אידן גאנצערהייט און מען געפינט דארטן אויך שלימות הארץ און מען ברענגט מיט די שלימות התורה און מצוותיה ווארום מיר זיינען גאנץ סיי בגשמיות סיי ברוחניות און מען האט די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו. און מען קערט זיך אום ומה שיותר גאר שנעל אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיך ובשמחה וטוב לבב.